די זאַמלונג דערציילונגען פֿון דער היים און פֿון דער פֿרעמד האָט אונדז איבערגעגעבן דער מחבר אַ קורצע צײַט פֿון זײַן פּטירה. אין זײַנע געצוימטע רייד האָט זיך נאָך אַרויסגעהערט דער אימפּעט פֿון שאַפֿן אַ שפֿע פֿון פּלענער פֿאַר נײַע זאַמלונגען, צווישן זיי אויך אַ העברעיִשע איבערזעצונג פֿון ייִדישע דיכטונג אין ישׂראל. אין דעם האָט ער, ווי אַן איבערזעצער, געזען אַ שליחותדיקן אויפטו. אויך אין דער זאַמלונג דערציילונגען, וואָס ער האָט נאָך באַוויזן צוצוגרייטן, איז לייב אוליצקי טריי געבליבן זיין שורשדיקן וועג. די לומדיש באַהויכטע פּשטות פון וואָלינער יידן, זיין משפּחה שטאַם, ביי וועמען תורה און חסידות האָבן זיך געזיווגט מיט וואָכעדיקייט פון דאגה פרנסה און צער גידול בנים, על-פּי ייחוס און מזל.

ס'איז געווען אין איינקלאנג מיט זיין גורל וועג וואס ער האט דורכגעמאכט און כסדר'דיגער בענקשאפט צו באנייען שרש צו היים און היימישקייט. איז אט די זאמלונג נאך א טרייער צושטייער צו דער אידישער ליטעראטור און אויך א ליכט פאר זיין נאמען לזכרון נצח. לזכר יוסף אפאטאשו דער ראטנער זיידע, מיין אומגעקומענעם ברודער שמחה און פרוי באסיא, קינדער אסתר'קען יהודה מאיר'ל געהייליגט. ר' שלמה אהרן איז געווען א צווייגל פון גרויסן ר' אהרן קארלינער גזע, און צוליב דעם אליין איינער פון די אנגעזעענסטע קארלינער סטולינער חסידים נישט נאר ביי זיך אין שטעטל, אין פאלעסיע ראטנע, ער האט אבער אויך געהאט יחוס עצמו, א איד א בר אורין און א שטארק פרומער, איז יומם ולילה געזעסן על התורה ועל העבודה, די שטאט אפילו נישט קארלינער חסידים האט פאר ר' שלמה אהרן'ען גרויס דרך ארץ געהאט, מען האט אים צוגעטיילט כבוד ווי ער וואלט זיין דער מרא דאתרא. קהל האט אים טאקע אמאל געבעטן אז ער זאל נעמען אויף זיך דעם עול הרבנות פון שטעטל. צו וואס זאל מען זוכן אין דער פרעמד? און צו מחלוקת'ן צווישן די פארשידענע חסידים וועט עס אויך קומען, ווי עס פירט זיך געווענליך. נאר רבי שלמה אהרן איז געווען אן עניו, א נחבא אל הכלים, און ער האט זיך דערפון אפגעזאגט. ווער בין איך און וואס בין איך איך זאל ווערן א פאסטעך פון א אידישער הייליגער קהילה? איך ציטער צו נעמען אויף זיך אזא געוואלדיגע אחריות. געטראגן אין זיך דעם שווערן עול פון תורה ועבודה, האט רבי שלמה אהרן גארנישט געפרואווט נעמען אויף זיך דעם עול פרנסה, און וואס פאר א בעריה איז ער דאס אין די עניינים פון מקח וממכר, און דא אויף חיונה דארף מען שפאר, ס'איז נישט קיין קלייניגקייט אויסהאלטן א שטוב מיט אן עין הרע, א האלב טוץ קינדער. ער האט זיך נישט צופרידנשטעלנדיג וועגן דעם געלאזן דעם יאך פון מפרנס זיין אויפן האלז פון דער פלוניתטע. גאט וועט איר צו הילף קומען. זיין פלוניתטע איז געווען אפשטאמיג פון א דארף, א פראסטע געזונטע אידענע, אבער אויך מיט א פראסטן געזונטן פארשטאנד, אן אשת חיל. מסתם האט אים דער אייבערשטער נישט אומזיסט אזעלכע באשערט. זיין פלוניתטע האט גלייך באנומען אז פון דעם קרן פון איר שלמה אהרן'ס דאוונען, פרום זיין און לערנען וועט קיין ברויט נישט זיין.

וואס פלעגן אהערקומען. זי איז פארהארעוועט און פארטערעמט געווען גאנצע זעקס מעסלעסן דער וואך. נישט אומזיסט האט גאט באשאפן א שבת אויף דער וועלט. ווען נישט דער שבת וואלט דער מענטש פארזונקען געווארן אין די זארגן. די מי האט איר דערגרייכט ביז איבער די אקסל און די זארגן ביז איבערן טשיפיק. און שלמה אהרן דאכט זיך פארשטייט עס אפילו נישט, אז ווי קען א אידענע איינע אליין זיך אן עצה טון מיט אן עין הרע אזא בעל הבתישקייט און אזא שפע, אז, אפילו אן עצה האלט זי זיך מיט אים, מיט שלמה אהרן'ען, בלויז לפנים פאר די קינדער און דער וועלט. טו פרומע ווי דו פארשטייסט און דער אייבערשטער זאל דיר שיקן דעם גוטן מלאך. דאס איז זיין שטענדיגע עצה. אז ער איז גארנישט ווי אויף אונזער וועלט, ער גיט בלויז אכטונג אויף די יונגלעך זיי זאלן גיין אויפן רעכטפארטיגן וועג, אבער דאס איז אויך בלויז אין שטוב און אין קלויז, אבער ווי זיי פירן זיך אויף הינטער זיינע אויגן, דאס ווייסט ער שוין ניט, און זי האט דען צייט צו האלטן די קינדער אין צוים, זי זארגט בלויז פאר הוילע גשמיות, ער פאר הוילע רוחניות, זי פאר בלויז עולם הזה, ער פאר בלויז עולם הבא, סוף כל סוף האט זי מיט אים קיין שלעכטן מסחר נישט געמאכט, ס'איז בדיעבד גוט וואס ער איז נישט קיין סוחר, ס'איז איר הצלחה. די יארן זענען געגאנגען, די קינדער גרעסער געווארן, און די זארגן וואקסן. ר' שלמה אהרן'ען האט זיך טאקע געדאכט אז אלס איז ברוך השם כשורה, אבער די אשת חיל פרומע האט אנגעהויבן אונטערצוקרענקען, זי האט זיך געמאכט וועגן דער קרענק נישט וויסנדיג וואס זי האט צייט אויף אזעלכע זאכן, זי האט געוואלט די קרענק אפמאכן, אבער די קרענק איז געווען איינגעשפארט און האט זי ענדליך אריינגעלייגט אין בעט. וואס האט ר' שלמה אהרן געזאלט טון? האט אנגעהויבן זאגן אפטערע תהילים און זי אינזינען געהאט ער האט זי אפטער מזכיר געווען ביים רעבן לרפואה שלימה. פרומען האבן געפייניגט ווייטיגן פיזישע נאר נישט ווייניגער ווי גייסטיגע. ווי עס זעהט שוין אויס באצייטנס דא אלץ אין שטוב אין קראם דאס מסחר ס'איז דאך א תוהו ובוהו. דאס קעסטל אייער נישט קיין פארקלאפטס ליגט אויף די בענקלעך אויף משקלות

אויף שלמה אהרן'ען און שלמה אהרן'ען אליין, רבינו של עולם, וואס דא וועט ווערן ווען זי וועט שוין ניט זיין? זי האט זיך געשטארקט, און אויף וויפיל די כוחות האבן איר געקלעקט, ווייטער פון קראנקן בעט אראפ, אנגעפירט מיט אלע עניינים. דער מענטש איז מחויב צו טאן זיינס, האט זי קרעכצנדיג פון ווייטאג געזאגט, כל זמן עס שלאגט אין אים אן אדער, זאל מיר דער מלאך המוות נישט טרעפן זיצן מיט פארלייגטע הענט אויפן הינטן. וואש זיך די הענט, פרומע, נאך אזעלכע רייד, האט ר' שלמה אהרן אויף דעם געזאגט. אזוי לאנג האט זי געפירט ווי א מסירות נפש'דיגע קאפיטאן ביים רודער פון א שיף וואס טרינקט זיך, ביז ער פאר'כלינעט זיך מיט דעם וואסער. פלוצים איז איר פאר אמאל שלעכט געווארן, מען האט טעלעגראפיש ארויסגערופן דעם עלטסטן זון פון טריסק, נחמנ'ען. ר' שלמה אהרן איז געזעסן מיט די דריי זין ארום טיש, די פענעמער צעפלאשעט און פאר'חשכ'ט, און זיי האבן געזאגט מיט א פארוויינטן ניגון איין קאפיטל תהילים נאכן צווייטן. זאל זיך די נשמה פון דעם שכיב מרע טובל'ען אין די הייליגע געזאנגען פון דוד המלך, און גערייניגט און געלייטערט ארויפגיין צום כסא הכבוד. אבער דער קראנקער'ס פארשטאנד איז נאך קלאר געווען, דער קראנקער'ס בליק האט פארשנדיג באטראכט די פענעמער פון די תהילים זאגער, ווי זי וואלט אכטונג געגעבן צי זיי מאכן נישט קיין גרייזן. ר' שלמה אהרן האט אוועקגעלאזן א רויטע נאז פאטשיילע אויפן אפענעם תהילים און ארויסגעגאנגען, אויף נקיות מסתמא.

די עלטערע אויסגעגעבענע זין, נחמן מיט שמואל שמחה'ן, האבן אוועקגעפירט די מאמע קיין קיעוו, אבער צוריק זענען זיי אנשטאט מיט איר, געקומען מיט זאמד אין די קאמאשן. נאך דער שבעה האבן די קינדער אליין ווייטער געפירט די שטוב, די קראם און דעם מסחר. ר' שלמה אהרן האט זיך ווייטער געלעבט לויט'ן אלטן שטייגער, כאטש אויף טריט און שריט האט זיך געפילט, נישטא די מאמע, ס'איז א שיף אן א רודער. וועגן ארייננעמען א צווייטע עקרת הבית אין שטוב אריין האט ר' שלמה אהרן אפילו נישט געדאכט. ער האט ווייזט אויס פרומען נישט געקאנט פארגעסן, כאטש רעדן וועגן איר האט ער קיינמאל נישט גערעדט. נאר פרייטאג צונאכטס ווען ער פלעגט מיט א פייערליך אומעטיגן ניגון אויסזינגען דעם אשת חיל מי ימצא, האבן די קינדער געפילט אז ארום די שבת ליכט שווימט ארויף דער מאמע'ס נשמה, און פאר איר זינגט עס אזוי דער טאטע צניעות'דיג, פארשטעלט. אזוי זענען אוועק געגאנגען יארן. עס האבן חתונה געהאט די דריי טעכטער, עס האט חתונה געהאט דער דריטער זון, די שטוב האט זיך אויסגעליידיגט. ס'איז ארויס פון איר דער הו הא. ר' שלמה אהרן האט שוין געקאנט דעם גאנצן טאג לערנען אינדערהיים. ביי ר' שלמה אהרן שטוב, באלעבאטישקייט און קראם, איז געבליבן דער צווייטער זון, שמואל שמחה, מיט זיין מיוחס'דיקן קלוג ווייב חוה'לע פון די שפירא'ס. ס'איז אפגערעדט געווארן אז שמואל שמחה דארף דארף פארהאלטן ביי זיך דעם טאטן כל זמן דער אייבישטער וועט אים שענקען דאס לעבן, זאל ער מאריך ימים ושנים זיין און זיצן אומגעשטערט על התורה ועל העבודה, נישקשה, אויף דער קלוגער חוה'לען קען מען זיך פארלאזן. מען דארף נישט האבן קיין בעסערער טאכטער פון אזא שנור. און ר' שלמה אהרן האט טאקע נישט געהאט וואס זיך צו באקלאגן, מען איז זיך מיט אים באגאנגען אזוי ווי ער וואָלט געווען דער באַלעבאָס איבער אַלץ. האָט זיך בײַ די קינדער אין דער פֿרעמד געמאַכט אַ שמחהלע, אַ ברית צו אַ בריסניצע, האָט מען גלײַך דעם טאַטן מודיע געווען און געוואַרט אויף זײַן קורצן מזל-טובֿ. פֿאַרקערט ווידער, טאָמער אַ צרה, איז די ידיעה אָנגעקומען צום שפּעטסטן צום ראַטנער זיידן, ווען דאָס אייניקל איז אַרויס פֿון דער קראַנקייט. אָדער חלילה בײַ שלעכט, ווען דער אומגליק איז געווען אויסגעוועפּט און ער קאָן שוין שאַרף ניט וויי טאָן. אזוי איז געגאנגען ביז דער ערשטער וועלט מלחמה, ווען דאס רוסישע מיליטער איז אפגעטראטן, האבן די קאזאקן פארברענט טייל הייזער פון שטעטל, און צווישן זיי אויך ר' שלמה אהרן שטוב. מען האט אפילו נישט באוויזן ארויסצוראטעווען דאס ביסל בעטגעוואנט, אזוי אז ר' שלמה אהרן איז צוזאמען מיט זיין זוהן שנור און זיין בת יחידקע אפגעקומען אין א פרעמדער שטוב אין גרויס ענגשאפט. ר' שלמה אהרן האט אנגעהויבן פארלירן די כוחות, עס איז אים שוואכער געווארן די שמיעה און די אויגן האבן זיך אים פארטונקלט מיט א טריבקייט, אבער זיין הדרת פנים האט ער נישט פארלוירן. איינמאל אין א ווינטערדיגן שבת פרימארגן איז ר' שלמה אהרן געגאנגען אין סטאלינער שטיבל דאוונען, געגאנגען מיט א פסיעה קטנה, טראט ביי טראט, ווי עס וואלט אים שוין שווער צו זיין צו טראגן אויף זיך די הלבשה, דעם אלטן פארגרינטן און אויסגעקראכענעם טוליפ

בלויז די לייכט געקרויזטע פאות שטארצן אינדרויסן. זיינע אויגן האלב טריב, האלב פארטרערט מחמת דער קעלט און דעם זון-ליכט, וואס שלאגט אפ אויף צוריק פון דעם בלענדנדיקן שניי, זענען זיי פארגלאָצט. האט גראד געדארפט טרעפן, עס זאל ר' שלמה אהרענען אנטקעגנקומען דער דייטשער שטאט-קאמענדאנט. ער איז אזוי איבערגעראשט געווארן פונעם הייליגן אויסזען פונעם גרייזן יודע, אַז ער האָט אויף אַן אויגנבליק פֿאַרגעסן זײַן דײַטשע און אַמטלעכע ווירדע און דעם זקן אָפּגעטראָטן דעם וועג. אויפֿן צווייטן טאָג, אום זונטיק, איז אַ ייִדישער מיליציאָנער אַרײַנגעקומען צו רב שלמה אַהרונען אין דער באַגלייטונג פֿון צוויי באַוואָפֿנטע דײַטשע זשאַנדאַרמען מיט אַ באַפֿעל פֿון דער שטאָט-קאָמענדאַנט, אַז ער, רב שלמה אַהרן, זאל קומען אין דער קאמענדאנטור אנגעטון פונקט אזוי ווי נעכטן אינדערפרי בעת ער איז געגאנגען דאוונען. שוין זעקס זקנים אים אוועקגעפירט אין די שבת'דיגע מלבושים, און ער איז אלץ אין איין רציחה, מען זאל אים ברענגען דעם ווארן הייליגן מאן. מיינט ער דאס טאקע נאר אייך ר' שלמה אהרן, ווי מיר האבן עס זיך אנגעשטויסן, נישט געוואלט אייך מטריח זיין, אז פארכאפט זאל ער ווערן דער מטורף, דער יעקע. אלע אין שטוב זענען בלאס געווארן, אפשר זאל מען אפ'חריש'ן דעם יעקע דא? דינא דמלכותא דינא, האט ר' שלמה אהרן אפגעקרעכצט און געלאזט זיך איבערטאן אין א וואכעדיגן טאג, און וואס נאך ערגער איז אום זונטאג אין די מלבושי שבת, און מיט דער זעלבער פסיעה קטנה ווי נעכטן, האט ער זיך געלאזט פירן פון די באוואפנטע זשאנדארמען, און דער אידישער מיליציאנער איז נאכגעגאנגען פון הינטן מפני הכבוד. אין שטעטל האט זיך שוין דערווייל געהאט געקאכט מיט דעם אויסטערלישן נייעס. וואס דארף ער עס האבן דער מטורף, דווקא דעם אלטן ר' שלמה אהרן? ס'וואלט נאר געווען פארשטענדליך ווען ער שיקט ברענגען זיין שמואל שמחה'ן, אדער זיין איידעם משה דעם גרויסן, אפשר עפעס א מסירה'לע וועגן א שמוגל, צו וועגן דעם געהילץ-מאטעריאל פאר זייערע הייזער, די וועלדער געהערן צו דער מלוכה. איז אפשר טאקע דאס דער פלאץ פון דער דירה? איז דאך ר' שלמה אהרן'ס. און וואס זשע דווקא איז די שבת'דיגע בגדים ווי ער האט אים נעכטן געזעהן? ס'איז א רעטעניש, און שוין. חשוב'ע בעלי בתים האבן זיך שוין געקליבן ביים רב אין שטוב מען האט זיך מתייעץ געווען וואס צו טון, און ווי מען האט דערזען דורך די פענסטער רבי שלמה אהרן'ען צווישן די זשאנדארן, האט זיך אויסגעדאכט אז עס זענען נשתנה געווארן די סדרי בראשית, ס'איז געווארן חשך אין שטעטל ווי בעת א ליקוי חמה. ווער ווייסט, ס'זאל חלילה דערפון קיין אומגליק נישט ארויס, פו פו פו, להבדיל אלף אלפי הבדלות, האט מען דאך אין קאוולע מיט א חודש פריער געהאנגען אן אלטן גוי. א משל פעטרושקע, ביי יענעם האט זיך אויסבאהאלטן א רוסישער שפיאן. האסט אים אוודאי מיט דיינע אייגענע אויגן געזען דעם שפיאן. געכאפט האט מען נישט דעם שפיאן נאר דעם אלטן טויבן גוי. ס'איז מלחמה. דערווייל זענען אריינגעפאלן צום רב אין שטוב פארסאפעטע מיט דערשראקענע אויגן און גליווערנדיקע בליקן ר' שלמה אהרן'ס זון שמואל-שמחה און אשר'קע דער קליינער. איבער זיי האט אריבערגעקוקט דער איידעם אשר דער גרויסער און זיין איידל פנים האט מחמת בלאסקייט אויסגעזען נאך בלאסער. אויף דער שוועל האָט זיך באַוויזן די שנור, די קלוגע חוהלע פֿון די שאַפּיראָס, מיט צעזשאַרעטע אויגן, וואָס וואַרטן, מע זאָל איר חוהלען פֿרעגן אַן עצה, וועט זי שוין זאָגן, וואָס מען האָט צו טאָן. פֿון דער רביצינס חדר האָט זיך געהערט דער יאָמער פֿון רב שלמה-אַהרנס טאָכטער כאַסיע-ברײַנע. איך גיי גלײַך אַהינצו! האָט זיך אַ לאָז געטאָן פֿון צווישן די פֿאַרזאַמלטע שייַע שאַפּיראָ.

און וואס איז דאס שייך? און ר' שלמה אהרן איז דאך טאקע א הייליגער איד, געשיקט זיך? מיט גאט'ס הילף, מיט גאט'ס הילף. און ס'האט טאקע לאנג נישט געדויערט, שייע שפירא האט זיך אומגעקערט מיט א בשורה, א פו-פו-פו אויפן דייטשס קאפ, אן איינפאל פון א יעקע, גענומען און אפגעפאטאגראפירט אונזער ר' שלמה אהרן'ען, און דאס איז עס געווען דער גורל געלויף פון די אחשתרנים. די שטאט האט זיך געפרייט, ווער עס האט געלאכט און ווער עס האט געשמייכלט. ר' שלמה אהרן אליין אבער האט זיך שטארק מצער געווען דערפון, וואס מען האט פון אים אראפגענומען א פסל. לא תעשה לך כל פסל, שטייט אין חומש. אין א וואך ארום האט אים זיין אייניקל די קליינע מרייטקע אריינגעטראגן א פאטאגראפיע וואס זי האט אויסגעבעטן ביים שטאט קאמענדאנט זיידע, זאל דער זיידע אליין זען ווי שיין. ר' שלמה אהרן האט נישט געקאנט אפזאגן זיין געליבטע אייניקל, און מיט ציטערדיגע פינגער און מיט דעם געפיל אז ער גייט אנרירן אן אומווערדיגקייט, וואס שקץ תשקצנו, האט ער אנגענומען דעם פסל און זיך איינגעקוקט אין אים מיט זיין טריבן בליק, האט ער די אייגענע צורה דערזען ווי א ליקוי חמה, און די פארגלאצטע אויגן ווי די אויגן פון אן עוף, ביז דער שוחט פארדרייט אים דאס קעפל, און ס'טוט פאר זיי א שימער די שארף פון חלף צווישן דעם שוחטס ציין. ער האט זיך דערפילט שוואך, די פאטאגראפיע איז אים ארויסגעפאלן פון די פארגליווערטע פינגער און ער האט א שעפטש געטאן. דער דייטש האט מיך געקוילעט, מרייטקעלע, פיר מיך צום געלעגער און דערלאנג מיר די קווארט וואסער צו וואשן די הענט. אין דעם יאר האט ר' שלמה אהרן געהאט די זכיה אויסצוהויכן די נשמה

און אין שטעטל האט מען אים גערופן נישט אויפן זיידנס נאמען ווי די אנדערע, נאר אויפן טאטנס, משה נחמנס. ער האט נישט געפאסט צו זיין אן אייניקל פון יעקב מאיר'ן, דעם אמאליגן עילוי פון דובנע און היינטיגן נגיד און גבאי ראשון ביים טריסקער רעבן, וואס אפילו זיין איידעם נחמנ'ן, וואס איז געזעסן ביי אים אויף קעסט מיט ווייב און קינדער, האט מען נאך אלץ גערופן נחמן יעקב מאיר'ס.

באַװאַקסן מיט געדיכטע דראָבנינקע שװאַרצע קרײַזלעך, אַ שעפּסענער קאָפּ. צו אָט דעם קאָפּ האָט זיך בפֿירוש געפּאַסט דאָס פֿאַרשטאָפּטקײט פֿון זײַנע געהירן. די מלמדים האָבן זיך געװוּנדערט, װי האָט זיך עס גענומען אַזאַ דעמבענער קאָפּ צװישן די אײַזערנע קעפּלעך פֿון זײַנע ברידער? װי שיקט זיך עס, אַז אַזאַ קאָפּ בײַ יעקבֿ-מאירס אַן אײניקל? אַזאַ קאָפּ פּאַסט פֿאַר אַ שוסטערס געזעל!

שלמהקעס קעפל בליצט דאך. א שוואך קעפל ביים ביי משהן, וואס איז דא צו רעדן? נאר מילא, פארט אזא זיידנס אן אייניקל, מען וועט אים ווי עס איז אונטערטרייבן. ניין, משה נחמנס האט קיינמאל נישט געקריגן געשלאגן פון א רבין, ווי אנדערע יונגלעך מיט פארשטאפטע קעפ. פון ארעמען אדער בעל מלאכישן גראד. אבער געליטן האט ער. געליטן פון בזיון וואס דער רבי בייזערט זיך אויף אים און די קינדער ארום לאכן. האבן אין אים דעם נגידס אייניקל א נקמה. ער קוקט דעמאלט משה פאר זיך מבולבל, זעט נישט גארנישט, און הערט זיך איין ווי א טויבער צום רבינס אריינטייטשן אין זיין דעמבענעם קאפ. ווי ער וואלט אין אים פלעקער אריינגעקלאפט. אין קאפ שטייט אים א רויט נעפל, און ס'בלוטיגט אים דאס הארץ. אוי, וויפיל ער ליידט זיך עס אן אין חדר פון זיינע מלמדים און פון די חדר יונגלעך צוליב זיין גראבן קאפ. יעקל מלמד, א איד א קפדן, מיט בייזע איבערגעקערטע וויעס ווי רויטע ליאמעווקעס ארום די שטעכעדיגע אויגן, גייט אפט ארויס פון די כלים צוליב אים. און איינמאל האט ער א ברום געטון ווי א לייב. כיבע עפענען דיין שאפענעם שארבן, ארויסנעמען די געהירן און זיי איבערשווענקען אין זיבן וואסערן, דאס זאמד זאל פון זיי ארויס. דאסמאל האבן די יונגלעך מחמת שרעק זיך ניט דערוועקט אפילו א לאך צו טאן. נישט ווייניג האט משה געהאט אויסצושטיין אין דער היים פון די ברידער. זיי האבן מיט שטאלץ און ווי מיט פאראיבל אויף אים זיך געהאלטן מן הצד, נישט געוואלט אים ארייננעמען אין קאן, ווייל ער באנעמט דאך גארנישט, דער פארשטאפטער קאפ. ווען ער האט זיך דאך מיט טעמפער עקשנות אריינגעשטופט אין זייער שפיל, האט אים צוליב א ליאדע וואס געדראט ארויסגעשטויסן צו ווערן מיטן צונעמען בופלאקס, אדער פארקירצט בוף. דעמאלט פלעגט זיך אים גלוסטן א רעווע צו טון פאר ווייטאג ווי א בופלאקס. נאר ער האט זיך מיט אלע כוחות באהערשט, ווייל באלד וועלן זיי זיך צולאכן. אָטאָ רעװעט ער דאָך טאַקע װי אַ בופֿלאָקס. אָבער װי אױסטערליש דאָס זאָל ניט זײַן, צום שטאַרקסטן האָט ער זיך איבערגענומען פֿון דער זאַך גופֿא, װאָס ער קען נישט לערנען. אױ, װי ער האָט געװאָלט לערנען קענען! יעדעס מאָל, װען ס'איז אים אױסגעקומען גובר צו זײַן אַ שװערן פּסוק, און פֿאַר אים איז כּמעט יעדער פּסוק געװען שװער, פֿלעגט ער ביז װײטיק קנײטשן דעם שמאָלן שטערן,

פֿלעגט די מאַמע, בלויז אַ זיפֿץ טאָן איבער זײַנע לײַדן, פֿירהאַלטן די קינדער פֿאַר זייער שלעכטן באַציִען זיך צו אים און אים אונטעררוקן אַ צוקערקע אָדער אַ מאַרמעלאַדקע, ווען ער איז געקומען אַליין אין קראָם אַרײַן. געקומען אַהין איז משה זעלטן. ער האָט זיך בכלל גאַנץ ווייניק געשפּילט, האָט ווייניק צײַט געהאַט דערויף, האָט כּמעט תּמיד איבערגעחזרט און אײַנגעחזרט מיט עקשנות וואָס ער האָט געלערנט און אַזוי שווער באַנומען, האָט געקנעטשט און נאָך שמעלער געמאַכט זײַן שמאָלן שטערן, געגריזשעט זיך דאָס האַרץ איבערן חומש מיט רשי און דער גמרא, ביז צווישן די שורות האָט זיך אָנגעהויבן דורכזען אַ בלייך ליכט. דאַכט זיך אים, אַז די אויגן האָבן זיך אים געעפֿנט. ער הייבט אָן זען יעדע שורה, יעדעס וואָרט באַזונדער. אַ וואַרעמע זיסקייט צעגיסט זיך אין אים אין אַלע שמאַכטנדיקע גלידער.

פון אריבערפירן אים משהן צום העכערן מלמד האט קיין רעד נישט געקאנט זיין. ביז אים אליין, א בחור וואס לייגט שוין תפילין, אן אויסגעוואקסענער און צעוואקסענער, איז געווען נישט איבערצוטראגן דעם בזיון צו לערנען מיט אזעלכע קליינע יונגעלעך. בפרט אז לייבעלע אזא קליינגעוויקסיגער לערנט שוין אויך דא און קען בעסער פון אים.

ער שעמט זיך צו לערנען מיטן קעלבעלע אין איין חדר, האבן טאטע מאמע, באקומענדיג דעם זיידנס הסכמה, באשלאסן, צו וואס זאל דאס קינד זיך מאטערן אומזיסט? קיין רב וועט פון אים סיי ווי נישט אויסוואקסן, גענוג מיטן חדר, זאל ער לערנען ביי יענקל שרייבער יעדן טאג אן אוראק, וועט ער זיך אויסלערנען א אידיש בריוול אנשרייבן, א חשבון מאכן מיט דער פען, אן אדרעס אויף רוסיש איבערצולייענען און אנשרייבן. וויפיל צייט ס'וועט אים פארבלייבן נאכן צוגרייטן די אוראקן וועט ער קומען צוהעלפן אין קראום. זאל ער אויך דא עפעס אויסלערנען. קיין גרייטער קרעמער ווערט פון אים ווערט מען דאך אויך נישט געבוירן. זאל מען כאטש פון אים כאטש א לייטישער קרעמער אויסוואקסן. בגוואלד קען מען ביים אייבערשטן גארנישט נעמען. אַ שלמהקען מיט אַזאַ פֿײַערדיקן קעפּל האָט דער בראַנד פֿאַרברענט, און דער מלאך־המוות צוגענומען. זאָל אים משהן דער אייבערשטער נאָר געבן געזונט און לעבן! אָבער נישט מער ווי איין וואָך אַרום האָט משה אויפֿגעהערט קומען אין קראָם. ס'איז אים, האָט ער געטענהט, ליידיק די צײַט, מיינענדיק צו זאָגן, אַז אין קראָם איז אים לאַנגווײַליק. בעת אַ גרויסן יריד, ווען אַבֿרהם און לייבעלע קומען אין קראָם אַכטונג געבן, וועט ער אויך קומען.

קענסט גיין זיך אנדינגען פאר א פאסטוך אז דו ווילסט נישט גיין אין קראם. מיינסט ס'איז א בזיון? יעקב אבינו איז אויך געווען א פאסטוך. אויפן צווייטן טאג האט משה, ניט פרעגנדיג ביי קיינעם, אנגעהויבן גיין אין בית מדרש אריין. כ'וועל איבער'חזר'ן, האט ער געטראכט, דאס אלץ וואס כ'האב געלערנט אין די חדרים. כ'וועל זיך מוטשען אליין. אין בית מדרש איז געווען דער איינפיר אז אלע בחורים און יונגלעך לערנען די אייגענע מסכתא. די מסכתא וואס מען האט דארט געלערנט צום משה'ס אנקומען איז גראד געווען אזא וואס ער האט קיינמאל אין חדר נישט געזען. א שווערע מסכתא. ער איז אפילו נישט געווען ביכולת אריינצובייסן זיך אין איר ערשטער משנה, ווי אירע ווערטער וואלטן זיין קרעמענעס, אז אן עמיצנס הילף וועט ער זיך אין איר פון ארט נישט רירן. האט ער אנגעהויבן צוצוגיין פרעגן ביים עלטערן ברודער ביי אברהמ'ן, נאר אברהם פלעגט אים אויפנעמען נישט בסבר פנים יפות, זיך געשעמט מיטן יונגערן ברודער'ס פארשטאפטן קאפ פאר זיינע חברים די עלטערע פון אים, ער פלעגט אים ענטפערן מיט אן אויפגערעגטן טאן, איז טיילמאל געווען אפילו גראב צו אים, גארנישט לויט זיין טבע. אברהם'ס, מיט א גראבן קאפ קען מען די בית המדרש ווענט נישט דורכברעכן, האט ער איינמאל שטיל אבער הייס ווי צו זיך אליין זיך א בייזער געטון. איז שוין משה גערנער געגאנגען פרעגן ביי פרעמדע. יענע ווערן כאטש ניט אויפגערעגט פון זיין צוקומען צו זיי, נאר אויך ביי זיי פלעגט זיך טרעפן אז דער געפרעגטער, אפילו א יונגל פון א נידעריקער כיתה, זאל זיך צעלאכן אויף א קול. דאס מינדסטע חדר יונגל קען דאך עס פארטייטשן. די בושה האט נישט בלויז געפלאמט אויף זיין פנים, נאר געברענט אים אין די טיפענעשן. ס'איז אים א שאנד געווען, נישט נאר פאר זיך אליין, נאר אויך פאר טאטע-מאמע, און דער עיקר פאר'ן זיידן יעקב מאיר, און דער באבע פיניע יעקב מאיר'ס. צוליב זיין צער האט משה ביסלעכווייז פארלוירן דעם אפעטיט צום עסן, און געבליבן איז ביי אים בלויז דער אפעטיט צום לערנען. די פארב פון זיין פנים האט זיך אפגעבליאקעוועט, ער איז אפגעצערט געווארן, די מאמע האט שוין געזען באשיינפערליך אז מיטן קינד איז עפעס נישט פשוט און גענומען אים אויספארשן. משה האט זיך ביטער צעכליפעט און די ווערטער זענען ארויסגעפאלן פון זיין האלז ווי הייס בליי. כ'קען נישט אליין לערנען, כ'קען נישט, קיינער וויל מיר נישט העלפן, דער אייגענער ברודער אברהם, נו, זאל מען אפשר פרואוון פועל'ן ביי יענקל מלמד ער זאל דיך צוריק אריין. ניין, רייסט ער איבער פון געוויין ארויס. דארט לערנט לייבעלע, אזא קליינינקער, כ'האב זיך נאך מיט שלעמקען געשעמט. נו, איז וואזשע ווילסטע, קינד מיינס? פארגייען דער מאמע'ס אויגן מיט טרערן צוליב שלעמקען, וואס איז פארברענט געווארן ווי א קינדל, און צוליב משה'לען, וואס ליידט נעבעך פון פארשטאפטן קעפל, און זיין באגער צו קענען לערנען. א צענטל פון שלעמקע'ס קעפל וואלט דאך פאר אים געקלעקט, האט דער אייבערשטער דעם פארנומען צו זיך, און דעם געלאזן אויף ווינד און וויי פאר אים אליין און פאר אונז אלע. כ'ווייס ניט, כליפעט ער מיט אן אראפגעלאזטן קאפ ווי א זינדיגער, כ'וויל קענען לערנען. האָט יעקבֿ מאיר, נאָך אַ שמועס מיט דער קלוגער רייזע, געדונגען פֿאַר אים אַ יונג מאַן, בערל טבֿיהס, אַן איידעם אויף קעסט, אַרײַנצוקומען יעדן טאָג אין שטוב און לערנען מיט משהן אַ שעה אָנדערהאַלבן די מסכתּה, וואָס מע לערנט אין בית-מדרש. דאָס האָט געזאָלט זײַן אַ סוד פֿאַר די בית-מדרש-לערנערס, און משה האָט זיך לכתּחילה דערמיט שטאַרק דערפֿרייט. אבער אין א וואך ארום האט זיך אים געדאכט אז נישט ער באנעמט נישט וואס דער רבי פארטיישט און ערקלערט, נאר דער רבי אליין פארשטייט ניט וואס ער לערנט מיט אים. דער יונגערמאן איז טאקע געווען א גאר שוואכער בעל מסביר, און ווען ער האט איינמאל א פרואוו געטאן אנצוטאפן משה'ס מח הינטן ארום, אים א שארפן קניפ געטאן אין געזעס, איז דער תלמיד אויפגעשפרונגען, א שטויס געטאן דעם רעבן אין דער זייט און אים איבערגעלאזן אליין ביי דער אפענער גמרא. פונקט ווי פאר די בית מדרש לערנערס איז געווען א סוד דעם יונגערמאנ'ס אריינקומען אהער, אזוי איז ביי יעקב מאיר אין שטוב פארבליבן א סוד דער אופן ווי אזוי דער יונגערמאן איז אוועק זיך מער נישט אומצוקערן. ער האט יעקב מאירן דערקלערט אין בית מדרש. איך וויל נישט שפילן אין אחיזת עיניים, כ'וויל נישט נעמען ביי אייך קיין געלט אומזיסט. איר פארשטייט, ר' יעקב מאיר? האט קיין פאראיבל ניט. כ'בין נישט קיין האלצהעקער, און איך זיץ ברוך השם אויף קעסט ביי מיין שווער ר' טביה. אז משה רבינו'ן איז אנגעשטאנען צו זיין א שטיינהאקער, ארויסצושלאגן מים, האט דיר להבדיל אלף אלפי הבדלות געמעגט אנצושטיין צו זיין א האלצהעקער, ארויסשלאגן תורה, אין מים אלא תורה, האב איך הייסט עס געהאט אין דיר א גראבן טעות. דיין שכר פאר דער וואך האלצהעקעריי ביי מיר אין שטוב וועל איך דיר אפשיקן מיט יעקב שיען דעם שמש, כ'זאל דיין תמ'עוואטן פרצוף שוין מער נישט אנקוקן. האט יעקב מאיר גערעדט צו אים מיט רוגזה און פארענדיגט מיט צארן, זיך אוועקגעדרייט און אוועקגעגאנגען. דער יונגערמאן בלייבט שטיין א געפלעפטער, דאס פנים צופלאמט, דאס מויל האלב אפן,

אין זײַן צעטומלטן מח הייבן זיך אָן טומלען רעיונות, דאָס אייניקל מיטן פֿאַרשטאָפּטן קאָפּ האָט מיר געשטויסן אין גוף. שור שנגח. אַ בופֿלאָקס וואָס האָט געשטויסן זײַן רעבן, און דער זיידע, דער אַמאָליקער דובנער עילוי, כאָטש הײַנט לערנט ער ווייניק, דער אַמאָליקער מתנגד, כאָטש הײַנט איז ער משמש דעם רעבן, אין דער נשמה דער אַמאָליקער, דער אַמאָליקער עמלק. אַ בלייך שמייכעלע פֿון צופֿרידנשטעלטער נקמה טוט אַ פֿלאַטער אויף זײַן צעהיסט פּנים, און זײַנע מחשבֿות רייכערן זיך ווײַטער. דער נגיד, אַן אויסגעהאַלטענער מתנגד מנגד, שמײַסט דעם קבצן, דעם חסיד, ווי זאָגט די גמרא אין פּסחים, טבֿיה חטא וזיגוד מנגד, טבֿיה האָט געזינדיקט און זיגוד ווערט געשמיסן.

און די מאמע איז געווען פארצווייפלט. איז וואס זשע קען מען נאך מער טון? איז וואס זשע ווילסטו, משה'לע? מעג מען דען כסדר דערצערנען דעם זיידן? איך וויל, איך וויל האט ער אומבאהאלפן אויסגעשאסן מיט א געוויין, נישט פון א יינגל נאר פון א מאנספארשוין וואס לעבט איבער א הארצרייסנדיגן בראך, איך וויל קענען לערנען, לער. און די מאמע האט געוויינט צוזאמען מיט אים. אוי! ווען איך וואלט קענען מיין קאפ אויף דיר ארויפזעצן, אומגליקליך קינד מיינס. גאר אומגעריכט, האט זיך צו משה'ן צוגעשארט א חבר אין בית מדרש, אברהמטשיק פייגא מלכה'ס. אברהמטשיק, אויך א בחור'ל מיט נישט קיין געהויבענעם קאפ, האט געהאט אויסגעפועלט ביי זיך אינדערהיים אז מען וועט אים לאזן פארן אין א ישיבה, אויב נאך א קינד פון א לייטישער היים וועט פארן אהין. ער איז געווען א ספריטנער חברה'מאן, חנוכה פון די ערשטע געווינערס אין די קוויטלעך, האט ער זיך געכאפט אז משה נחמן'ס דער גראבער קאפ, דער בופלאקס, וועט זיך לאזן פירן אויף זיין שטריקל. חוץ דעם וועט משה האבן דארט מער געלט פון אים און וועט זיך לאזן מעלקן ווי א בהמה. ביסלעכווייז האט זיך אים איינגעגעבן איינצושמועסן משה'ן אז די ישיבה עפנט ממש די מוחות ביי די תלמידים ווי מיט א שליסעלע, און די תורה גייט אריין אהין פון זיך אליין.

אבער אין דער ישיבה האט ער געזען זיין איין און איינציגע רעטונג, האט ער זיך דערין אנגעכאפט. פאר פסח, ווען דער זיידע איז נאך געווען אין וועג מיט'ן רעבן, האט משה אנגעהויבן צושטיין צו דער מאמע מיט רייד און מיט געוויין מען זאל אים נאך יום טוב שיקן צוזאמען מיט אברהמטשיק פייגא מלכה'ס אין דער מאלעווער ישיבה. אין יענע יאָרן האָט זיך אמת געטראָפֿן אין שטעטל, אַז אַ ייִנגל איז געפֿאָרן קײן ראָװנע אין דער ישיבֿה. אָבער דאָס איז געװען אַ קינד פֿון אַ בעל-מלאָכה אָדער פֿון גאָר אָרעמע עלטערן, בלױז אַזעלכער. פֿאַר אַזאַ שטוב, װי יעקבֿ-מאירס, איז עס געװען אַ גרױסע שאַנד. װי שיקט מען דאָס אַװעק אַ קינד פֿון דער הײם אין דער פֿרעמד צו עסן טעג? רייזע יעקב מאיר'ס האט דעריבער דעם קינד'ס משוגענעם איינפאל איינמאל אוועקגעמאכט ביטלדיג מיט דער האנט, א צווייט מאל מיט א בייזליכן לאז מיך צו רו, משה'ן מיט די נארישקייטן. פארוואס? הלמאי אברהמטשיק פייגא מלכה'ס? מילא אז זיין מאמען פייגא מלכה'ן איז אנגעשטאנען איינצוקויפן שניט אזש אין לאדזש און מאכן אן אנזעץ כדי מען זאל קענען ביי זיי אין שטוב עסן אלע טאג קאטלעטן ווי ביים רעבן אין הויף, פאסט זיך איר דאס? אז איר קינד זאל ביי פרעמדע טישן עסן טעג? ביי אונז עסט מען ניט אלע טאג קיין קאטלעטן ווי פרעמדע פארמעגן, דארף מען קיין פרעמד ברויט אויך נישט עסן. האט משה גענומען ארויסווייזן ניט נאר זיין שטארקע תשוקה צום לערנען, נאר אויך דער מומע ברכה יאנקעוו מאיר'ס עקשנות ביי וועלן דערגריכן דעם דאזיגן ציל, די ישיבה. ער האט אויפגעהערט עסן, דאסמאל נישט ווייל ער האט פארלוירן דעם אפעטיט, נאר ווי א מיטל אין זיין געראנגל.

זי האָט נישט געװאָלט זאָל אַרױסקומען פֿון איר מױל פֿריִער. אײנמאָל, אַהײמקומענדיק פֿון קראָם, האָט נחמן-יעקבֿ מאירס אַ רוף געטאָן משהן אין דער מומע ברכהס אַלקער אַרײַן. זי האָט זיך דעמאָלט געפֿונען אין װאַרשע אין שפּיטאָל פֿאַר גײַסטיק-קראַנקע. און פֿאַרמאַכט די טיר, אױפֿמערקזאַם דערױף איז געװאָרן אײן לײבעלע, ער האָט נײַגעריק געקוקט אויף דער פֿאַרמאַכטער טיר, וואָס דאַרף דאָרט פֿאָרקומען? עפּעס אַן אויסערגעווענלעכס, דער טאַטע האָט משהן אַ רוף געטאָן מיט אַ ווייכער שטים, אָבער אין זײַן בליק איז געווען בעת-מעשׂה כיטריקייט. דער טאַטע האָט משהן פֿאַרנאַרט. משה, דער גראָבער קאָפּ, האָט זיך נישט געכאַפּט, אַז אַזוי האָט אַבֿרהם אַבֿינו פֿאַרנאַרט יצחקן צו דער עקידה. כאָטש רש"י זאָגט, אַז יצחק האָט געוווּסט. לייבעלע דערנענטערט זיך אויף די שפּיץ-פֿינגער צו דער טיר, פּרוּװט זי אָפּלענען אַ ביסל. ס'איז אַפּנים פֿאַרקײטלט. װאָס-זשע קומט דאָרט פֿאָר? פֿאַרװאָס רעדט דער טאַטע אַזױ שטיל? װאָס איז דאָס פֿאַר אַ קלאַנג? אַ פּאַטש? דער טאַטע פּאַטשט דעם בופֿלאָקס? װאָס הײסט עס? שלאָגן אַ קינד איז נאָך דאָ אין שטוב ניט געהערט געװאָרן. װאָס װאָלט דערױף געזאָגט דער זײדע? די ערגסטע שטראָף פֿאַר אַ קינד איז דעם זײדנס בײזערן זיך. אין דעם אױגנבליק טוט זיך האַסטיק אַ קעטל אױף די טיר.

זיינע קליינע אויגן קוקן פאר זיך טעמפ, אבער זיין פנים זעט דווקא אויס ווי פון עפעס צופרידן. ווי א געשמיסענער האט גאר אויסגעזען דער טאטע, טראכט לייבעלע, און נעמט אויס פאנטאזירן. די מאמע מיטן טאטן האבן געהאט צווישן זיך אפגערעדט, ער עסט ניט דער בופלאקס וועט ער שטארבן. דארף מען אים אריינפיצקען, און ווי הייסט מען עס, וועט ער באקומען אפעטיט צום עסן. דער טאטע האט אים שטיל געסטראשעט, זאג, בופלאקס איינער, עסט נעמען עסן צי נישט? נישט, וועל איך שמייסן. וועסט נעמען עסן? ניין, האט דער טאטע אים געטאן א לייג אנידער אויף די קני און גענומען אויסשפילען די הייזן. וועסט נעמען עסן? וועל איך פיצקען. האט דער בופלאקס זיך געטאן א ריס, אויפגעשטעלט און דערלאנגט דעם טאטן א פאטש אין פנים. לייבעלע ווערט בלייך ביי דער דאזיגער פארשטעלונג. ער איז דערשראקן פון דער מעשה נבלה וואס דער בופלאקס האט אויפגעטון. מכה אביו ואמו מות יומת. ווער ער שלאגט טאטע מאמע, דער זאל געטויט ווערן. אבער דער טאטע האט דאך אים פריער געוואלט שלאגן, וועמען וועט דער זיידע געבן גערעכט? אויף מארגן איז געקומען צו פארן דער זיידע. די מאמע האט זיך מיט אים לאנג געסודעט, פון צייט צו צייט האט זי געלאזט הערן איר דערשטיקט געוויין. דער זיידע האט זיך דארט אין טאטע מאמע'ס אלקער שטארק געבייזערט, האט מסתמא געזידלט דעם איידעם הינטער די אויגן, ווי האט ער זיך דערוועגט צו שלאגן זיינס אן אייניקל? ווער האט עס אים געמאכט פארן באלעבאס איבער די קינדער? ער שפייזט זיי און קליידט זיי און צאלט פאר זיי שכר לימוד? דערווייל זיצט ער נאך ביים שווער אויף קעסט, דאס זאל ער אויף קיין איין רגע נישט פארגעסן, דער פאלישוק. ער האט שוין א פנים פארגעסן די פאלעסיער קיטיע אן געשמילץ. שפעטער נאך דער מיטאג סעודה האט מען פאררופן משהן צום זיידן אין אלקער. אין עטליכע מינוט ארום איז ער ארויסגעקומען משה מיט א זיידן גלאנציג האלזטיכל ארום האלז. לייבעלע האט באלד געהאט א חשד אז דאס האט אים דער זיידע אוועקגעגעבן די מתנה וואס ער האט געבראכט פאר אברהמעלען, דאס באליבסטע אייניקל זיינס. פארוואס עפעס? איבער דעם גלאנץ פון דעם טיכל האט עפעס געשיינט דאס גאנצע פנים מוישע'ס, ווי דער זיידע וואלט אים געשענקט זיין וויגרישנעם ביליעט, און פארזיכערט דאס גרויסע געווינס. נאכמער האט מען זיך אין שטוב געוואונדערט וואס מוישע האט אנגעמעסן ווי א מענטש. סוף זייט איינס, המשך זייט צוויי.